פארבלענדניש. און וואס איז מיט אדם'לען, אונזער מוזיניק, פארטריבן אהער פון אלטן גן עדן? ס'איז ניט צו פארזינדיקן, לעבט ווי א קיניג און גאר גאר אין גיכן, וועט נעמען שוין רעדן. א קוועקזילבער פלייט איז דערוויילע זיין שטימל, און וויפיל דו זאלסט ניט די קלאנגעלעך זוכן, אנטרינען זיי אין א באזונדערן הימל.

אזוי ווי זי וואלט דורך א כישוף געוואונען איר יוגנט, די האר זענען בלויז איר א זכר אז דא האט די טויט שרעק איר גראקייט פארשפונען, אז דא האט דער טויט גאט געפלאקערט א בלייכער, נאר דווקא דער שארפער קאנטראסט האט נאך מער גערייצט און געמאניעט איר וואוילן פארעהרער.

צי קען ער זיך אויף די געדאנקען פארלאזן? געדענקען די נאכט לעבן אפגרונט די דאטע? געוויס, ער האט קריינען געליבט אין די גראזן. ס'איז ליפמאן דעם יונגעלע'ס גליקליכער טאטע, בפרט נאך די ענליכקייט גיט א פארמסר דער דאקטאר און אדם ווי צוויי טראפנס וואסער. און ליפמאן דערמאנט זיך

געקוילעט אַ װאַלד מיט געזאַנג און געלעכטער. באַנאַנד מיט די ייִדן מען האָט אײַך געשײַטערט, די ערד האָט געריסן פֿאַר בײדן אײן קריעה. אַ רעגן פֿון אַש האָט די בײנער געלײַטערט, אַ רעגן פֿון אַש איבער מאַמע-װיליע און אײַערע װעגענער, זומפּיקן, פֿױלן, טאַבאָרן ציגײַנער פֿון ליטע און פּױלן. ס'האָט פּושקין אַנטפּלעקט אײַער פּראַכט, אײַער װאַנדער, זײַן האַרץ האָט געפּײַקלט אין אײַער באַנדורע. צו װעט דעם ציגײַנערישן אומקום אַן אַנדער באַזינגען מיט זעלביקער קלאַנגיקער גבורה? דער נאַכטיגאַל סײַדן בלױז ער, דער מקונן, װאָס האָט אײַך באַגלײט צו די שלאַנגענע ראָװעס, פֿאַרבײגן זיך טונקל די װערבענע קרױנען און זאַפּן אײַך אײַן אין די גרינע מחשבֿות. אָ, שטאַם!

א שטערנדל ווינקט פון די וואלקענס ארונטער, נאר ס'איז ניט כדאי וועגען שטערן צו טראכטען, פארנעסטען זיך ווידער אין הארבעריג אלע מיט אדערן בליקען געשפאנטע אין תאוות. מען שנאפט אין די נעכטענס די גרויזיג פאטאלע, דאס גליק ווערט פארוואנדעלט אין שולד, אין התחייבות אנטקעגען די בערגלעך אנטקעגען די צאלן פאר וועלכע מען קאן שוין מיט גארניט באצאלן.

און פאליע צו דבורה'לען גענענט א פארקלערטער, איז ווילנע שוין טאקע א סדום אן צדיק? די שטאט וואו עס קלינגען מיצקעוויטשעס ווערטער, געשטאלטן פיר-פיסיגע טונקלען זיין בליק אים, נאר באלד נעמען אנדערע אויפגיין צוזאמיג אנשטאט די פיר-פיסיגע גרויע געשטאלטן

גוטן אָװנט. איך װיל איר זאָלט העלפֿן אַ פֿרײלן, אַ ייִדישער, קראַנקער, האָט פֿאָלע שױן פֿעסטער געריסן פֿון גומען די װערטער װי פֿײַלן. איר קאָנט זי, דערמאָנט זיך, געמאַכט פֿאַר אַ שװעסטער, נאָר װען ס'איז דער טײַװל דעם קלױסטער באַפֿאַלן, אַרײַן אין געהײמשטאָט, דאָס מײנט, די קאַנאַלן. דעבאָראַ! װוּ איז זי? צװישן די בײמער אין גאָרטן, זײַט מוחל, אין מאַריאַ, פֿאַר וואָס זשע אין גאָרטן? אַ ווײַלע, איך וועל געבן אַ היים איר. נאָר ווער איז אַנטקעגן דער פֿרעמדער? אַך, באָזשע! פּעטראָ, אַ באַגלייטער, אַ פֿרײַנד. ווי אַ לעמל אין גראָז ליגט דאָס מיידל און אָטעמט די שטערן. זיי טוען ווי באַלזאַם באַשפּריצן איר דרעמל. עס גלימערט אין היץ איר באַטויגטער שטערן. און גריל-עראָפּלאַנען פֿון אַלענקע סאָרטן צעזעגן דעם גראָזיקן הימל אין גאָרטן. ס'איז מאַריאַ פֿעדעצקאַ, שױן אַריבער די פֿערציק, אַ פּױלישע טאָכטער אי שטאַלטנע אי גרעפֿיש, און מיט געװיסן דורכױס אָפֿנהערציק. פֿאַר ייִדן זי שטעלט אין סכּנה איר נפֿש. אַ קראַנקײט, מסתּמא, האָט דװקא ליב ייִדן, באַהאַלט זײ באַזאָרגט מיט געפֿעלשטע פּאַספּאָרטן. מע האָט זי אין תּפֿיסה געטאָן שױן פֿאַרשמידן. אַ נס האָט געראַטעװעט מאַריאַ פֿון דאָרטן.

דערווארט האט אויף פאלען א נייע מין סדרה פון קריינען, מען האט ניט געהערט נאך אזויפיל, זי האט זיך פארקערט אין א וועלפיכע ממש און וואויעט, הלמאי לאזט איר איבער אן עופל און ראטעוועט דבורהלען, ס'איז מיס און כאמיש, געוואלד זשע אויף וועמען איך האב זיך פארלאזן, קום אדעמל קום, לאמיר אלעמען לאזן. ס'האט פאלע פארשעמט זיך אנטקעגן ציגיינער,

צערודערט איז ליפמאן. זיי מוחל די ווערטער, דו ווייסט דאך ס'איז קריינע באהערשט פון שיגעון אז אונזער געהיימשטאט אז אל אירע ערטער געמאכט איז פון גלאז פון א דורכזעעדיג בלויען און אויבן דער שונא ער זעהט דורך די גרונטן דאס קינד ס'איז אן איינרעד אזאן ביי דער אישה

נאר אויכעט פאר אלעמען, וואס איז דער וואונדער? א בריוו איז פארהאן וואס מען שלינגט אים ווי האניג, עס לוינט זיך אים איבערצושרייבן אינגאנצן, א גריס דער געהיימשטאט, א גריס אירע וואוינער, וואס בענקען נאך זון ווי פארשלאסענע פלאנצן, זייט וויסן, די שטאט איז באלעגערט, דער דער ברוינער פארמעסט זיך אומזיסט, האט געמאלדן דער ראדיא, ער וועט נאך מקנא זיין אונזער חד גדיא. פאר מיר מיינע טייערע זאלט איר ניט דאגה'ן, מיך וועט ניט פארשלינגען אצינד קיין געוועסער, א בארנבוים אטעמט צו מיר זיינע צווייגן, און אויב מ'קען זאגן, איז ער מיין פראפעסאר. צוריק מיינע הענט פארמלחמה'דיגע שטייפע מיין ווילן צו לעבן א פארעקשנטער פעסטער. איך לעב מיטן האפן צו קומען קיין חיפה, נאָר װעט מיך דערקענען מײַן אײנציקע שװעסטער? איך בין דאָך געבליבן בלױז אײנע פֿון צענען. קײן שאלה ניט, זי װעט שױן מוזן דערקענען. ס'איז טאַקע ניט פּאַסיק צו טראָגן אַ צלם און קלערן פֿון חיפֿה. זײַט מוחל, מיר טאָרן כּסדר ניט בלײַבן אַבֿלים, אַבֿלים, נאָר אָניאָגן מוזן מיר בעסערע יאָרן.

אַ באַװל אַ שװאַרצער בײַם טרינקען פֿון לאַדיש, בײַם אױפֿשנײַדן ברױט, בײַם באַגעגענען ייִדן, פֿון יעדער געזאַנג האָט גערידלט אַ קדיש, געשראָקן די פֿרײַהײט, דעם כּלומרשטן פֿרידן. און ס'איז ניט געװען אַזאַ שער צו צעשערן דעם באַװל, װאָס האָט זיך געצױגן דורך טרערן. כאָטש מיר האָבן צוגעשטימט אַלע זיך טרעפֿן צוזאַמען בײַ דבֿורהלען אױף קלײן-פּאָהולאַנקע, ווי נאר עס וועט זיך טאן די געהיימשטאט אן עפן צו טרינקען לחיים פאר דבורה'ל די קראנקע, פון דעסטוועגן האט מען פארגעסן דעם צושטים. דער מענטש האט געצערטלט ביים הארצן זיין רגע, און זי, ווי א פיאווקע, האט דורשטיג געקושט אים, געזויגן, דעם ערגעץ באהאלטענעם עגא, אן ווערטער, געזויגן, געזויגן, געזויגן, געמאניעט, גענארט, מיט א פארביגן בויגן.

נאך קיינמאל זענטע האבן ניט געזען אזוי דייטליך ווי איצטער, ווען ס'האט זיך זיין בלינדקייט פארלוירן, ווען בלויז די פארגאנגענע וואר איז פאראניק, און ער האט געגריזשעט דאס האלץ פון זיין גאניק. נקמה באזויפט ווי אין א קרעטשמע מיט בראנפן, האט ערגעץ געלאטכנט א פערדל א ווייסן פעטרא, זיך געלאזן אין בלענד פון די קאמפן, צו זוכן ציגיינער אין ליטע און רייסן. און ווען ער האָט קיינעם אין וואַלד ניט באַגעגנט, באַשפּיגן די שטערן, געשאָלטן די גראָזן, צעבראָכן די בייטש אויף דער ווערבענער געגנט און גיך ווי אַ פייל זיך קיין רוסלאַנד געלאָזן, ווייל ס'האָט אים דערציילט אויפן וועג אַ וואַנדראָווניק, אין לענינגראַד לעבט אַ ציגאַן אַ פּולקאָווניק. אַזוי האָט גערעדט צו דעם אינגל טאַמאַרע, ווען ער האָט געענדיקט זיין משהן דערקנעטן. קום, לאמיר אוועקגיין, די שטאט איז א כמארע, די ערד איז פארפולט מיט גערויש פון סקעלעטן. קום לאמיר אוועק אין דער ווייטער אויסטראליע, אבי ס'זאל דאס פנים אין שפיגל נישט שרעקן, קיין שטוב זאל ניט איינשלינגען אונז ווי א כוואליע. האט יוליק אן ווערטער גענומען א שטעקן, באנאנד מיט דער מאמען אוועק איבער קברים, מיט משהן דעם אויסלייזער אינטערן ארעם.

ס באוועגן זיך קוים קוים די פינגער די צארטע אויף זונען קלאווישן זיי רעגענען שפיל ביז פאליע בארירט די שפיץ פינגער מיט קושן און דעמאלט אנטצאפלען די מיידלערשע חושים דערשראקן דערקענסט ניט אן אלטן באקאנטן א גרוס פון די פארביגע בליאונגען שלום צעעפנט זי מער די באטרערטע בריליאנטן אַרויסגעשוועבט האָסטו מיך אָקאָרשט פֿון חלום. אַצינד וועל איך שפּילן פֿאַר דיר די סימפֿאָניע פֿון מייז אין געהיימשטאָט. געדענקסט? כ'האָב די נאָטן געהאַט אין די ציינער. קאָן זײַן די האַרמאָניע. אָט אויף דער פֿרײַ וועט מיר מײַן מינער געראָטן, נאָר מעג איך די קלאַנגען אין מיר דען פֿאַרצאַמען? געשווינד צו דער פּיאַנאָ איך זאָל ניט פֿאַרזאָמען.

אַניט, כ'װיל אַלײן זיך פֿאַרװאַנדלען אין װאַסער און אײַערע דאָרשטיקע מײַלער צערינען. איר זאָלט ניט פֿאַרגײן מיטן װינט װי אַ פּלעװע. די אײניקלעך זאָלן מיט אײַך זיך ניט שעמען, אַזױ איז בײַ איטלעכן יורש די טבֿע, פֿאַרדעקן מיט שטײנער געקױלעטע נעמען. און װי עס האָט פֿאָליע גערעדט צו די קדושים, פֿון קראָפּעװע גראָזן דערגײט אַ גערױשן.

אמן. און פאליע ער אטעמט די טינקעלע שטימען, פארקריצט אויפן טאוול פון הארץ זיין סימן. און פאליע מיטן זעקעלע ערד אינעם גארטל איז איבערגעקראכן דעם דראטענעם פלאנקן, געגאנגען צוריק דורכן אידישן קווארטל,

נאכליד געענדיגט, איז בכלל פאראן אן ענד? האט עימעץ אויסגעפונען דעם פלאנעט וואס מען רופט א טרער? האט עימעץ אים דערקענט און זיינע שטראלן איינגעזויגן עטוואס? געגליכן צו א יעגער וואס ביינאכט אריינגעפאלן איז ביי זיך אין פאנג-נעץ, געבונדן בין איך אין דער ווילדער טראכט,